משיחת אור י ג תשרי תש מ ז. וכמדובר לעיל איז דאס אלס בקשר צו יום ה צו דעם בעל ההילולא וואס היינט איז יום ההילולא שלו איז ער דאך פועל פועל ישועות בקרב הארץ איז דאס דערפון אויכעט פארשטאנדיג אז דאס מיינט מען בנוגע בקרב הארץ זאל מען טון בפועל וואס דעמאלט ווערט דאס די כלי אין וועלכעס איז מקבל די פועל ישועות בקרב הארץ, וואס דאס מיינט מען בפשטות אז יעדער דארף ממלא זיין תפקידו בפועל, נישט נאר וואס ער האט עס גענומען אויף זיך אדער מ'האט עס ארויפגעלייגט אויף אים, נאר ס'דארף אראפקומען בפועל בקרב הארץ, אנהייבנדיג אין די ענין פון שליחות נשיא דורנו און שליחות בכלל, אז איינער איז א משפיע איז דאס נישט דער פירוש אז ער האט בכח צו משפיע זיין, אדער אז מען האט אים אויסגעקליבן און געגעבן די כוחות אז ער זאל משפיע זיין, אדער מען האט אים אויסגעקליבן אבער נישט געגעבן די כוחות, וויבאלד ס'איז אבער א בחירה על ידי רבים, איז דאך א זיכער אז אין דערויף איז דא די הסכמה פון דעם אייבערשטן, במילא איז אז ער ענטפערט אדער ער ענטפערט בכלל נישט, ווארום ער איז פארנומען מיט אייגענע זאכן, קען דאס זיין די עניינים הכי נעלים, אט וויבאלד אבער אז זיין תפקיד ווארום מ'האט אים אזוי אויסגעקליבן ער זאל זיין א משפיע, מיינט מען בפשטות ער זאל משפיע זיין בפועל טאפארו דא פלאחו.

בנוגע צו טבע פון בעלי חיים, אז יותר ממה שהפרה יותר ממה שהעגל רוצה לינוק, הפרה רוצה להשפיע, אט דעמאלט זעט מען אז דאס איז אן אם פון דעם עגל, דאדורך וואס זי האט א רצון נאך מערער ווי די רצון פון דעם עגל.

ווי דער משנה זיין טבע מדותיו און לפני זה ארויסרופן די אהבה מסותרת מעומק הלב, דארף מען נישט האבן אויף דווקא מסירות נפש, והראיה מען מאנט דאס ביי א אידישן אינגל פאר בר מצוה, און דאס ווערט זיין הדרכה ווי אזוי ער זאל זיך מוסר נפש זיין לאחרי זה, ועל דרך זה בשאר הענינים. אז בשעת עימיצער האט א מינוי וואס דער מינוי איז צו אים געקומען אפילו ווען ער האט זיך ניט געיאגט נאך אים, על אחת כמה וכמה ווען ער האט זיך נאך געיאגט נאך דעם, איז אטא דעמאלט איז א דבר הפשוט אז די מושפעים אדער די וואס מקבלי השפע ממנו טארן ניט ליידן מאיזה סיבה שתהיה.

על דרך זה ביי א משפיע, בנוגע צו א משפיע באיזה ענין שיהיה, וואס א מנהל פון א מוסד איז ער בתוכנו א משפיע אין כל ענייני המוסד, צי דאס איז א מוסד של תורה אדער א מוסד של צדקה וחסד וכיוצא בזה, און אויף דערויף איז דער סימן כאמור אז יותר ממה שהעגל רוצה לינוק. איז ער רוצה להשפיע. און וויבאלד א תורת אמת און תורת חיים פארלאנגט דאס, איז א סימן כאמור אז דאס איז בכוחו ויכולתו של כל אחד ואחד. און דערנאך האט זי, האט דער בעל הילולא געגעבן נאך א כלל בזה, אז די וועלט זאגט אז מען קען ניט ארונטער גייט מען אריבער, און אז ער זאגט און זאגט עס דער וועלט, אז מען גייט מלכתחילה אריבער און אטא דעמאלט קומט עס ארויס בהצלחה נאך מערער ווי מען זיך משתדל אין אן אופן אחר, על אחת כמה וכמה בנוגע לענינינו, צי דאס רעדט זיך וועגן השפעה פון חסידות, אדער השפעה פון יראת שמים, אדער השפעה פון א שכונה, פון הנהלת השכונה, אדער השפעה פון הנהלת מוסד וכיוצא בזה, האט מען אויף דערויף פון דעם טאג דעם לימוד, צוזאמען מיט נתינת כח, אז מען זאל גיין מלכתחילה אריבער, און מען זאל אבער וויסן אז דער ענין איז אז ער האט אויף זיך א תפקיד מאיזה סיבה שתהיה, צי על ידי אחר, צי מעצמו, צי בעל כרחו, צי ברצונו הטוב, דאס אבער געווארן זיין תפקידו, איז א זיכערע זאך אז ער וועט מצליח זיין. און א זיכערע זאך אז דאס איז תפקידו וויבאלד א רבים זאגן אזוי, און ס'איז א זיכערע זאך וואס מען לערנט און מען נעמט כח פון דעם טאג אז מיט גיין מלכתחילה אריבער איז אטא דעמאלט וועט זיין די הצלחה נאך כמה פעמים ככה במילא וועט ער דעמאלט אויכעט נאך מערער צוגעבן אין זיין רצון להשפיע אדער לנהל וכיוצא בזה. ניט מען מיינט זיך בייזערן רחמנא ליצלן אדער חס ושלום וכו', על אחת כמה וכמה במעמד כמה מישראל ובמקום קדוש פון א בית הכנסת און בית התפילה, ווייל דארט איז ענין אויף מגדל זיין דארטן תורה און מגדל זיין דארטן תפילה, ובדרך ממילא מגדל זיין עניני צדקה און עניני מצוות, אבער ניט חס ושלום פועל זיין ביי א אידן. ער זאל ווערן כמים הפנים לפנים אויכעט בייז אדער נישט צופרידן אדער אפילו שבירת הכלים, נישט דאס איז דער ענין פון חסידים, על אחת כמה וכמה אויף די וואס זענען זיך משתדל זיין א חסיד, וואס דאס איז אויך לכאורה א מאמר פלא, מען זעט אבער בפועל אז דער וואס איז שוין געווארן בטבע א חסיד איז אט דעמאלט איז אמאל איז ער זיך משתדל און אמאל לייגט ער זיך שלאפן,

און ויהי רצון אז מ'זאל יוצא זיין מיט די געציילטע ווערטער וואס יש להאריך בזה, און מ'זאל זיי אננעמען מיט דעם ווי זיי זענען געמיינט מתוך שמחה וטוב לבב, און דאס אליין זאל אויכעט זיין מלכתחילה אריבער איז אויך נישט לייכט דאס אנצונעמען אזוי גלאט און אין א גלאטן אופן, און זאל מען דאס אויך טון מלכתחילה אריבער, דערנאך ווערט על אחת כמה וכמה ווען ס'איז נאך אריינגעמישט. זכות הרבים אין וועלכע וואס זענען פארבונדן מיט דעם מוסד אדער מיט דעם מנין אין וועלכע מ'איז א חבר ההנהלה על אחת כמה וכמה בענין שבפועל און זיי גייען די מען גייט אין די אלע עניינים מלכתחילה אריבער און ויהי רצון אז מען זאל מסיים זיין מיטן דאס אבער דאס איז אסאך א לייכטערע זאך. אז מען זאל איצטער זינגען מלכתחילה אריבער אין אן אופן פון מלכתחילה אריבער.